נאר איך מוז זי האבן ביז זונטאג פיר אזייגער, שפעטער באדארף איך זי ניט. קום קרומאשאטקא, איך מוז שוין גיין, האט זיך דער דירעקטאר אויפגעהויבן און איבערגעלאזט דאס געלט ליגן פאר מאטקע'ן. מאטקע איז געבליבן זיצן, געקוקט אויפן געלט. ער איז רויט געווארן, האלב דערשראקן, און געשוויגן. דער דירעקטאָר מיט קרומאַשאַטקאַן האָבן נאָך עפּעס גערעדט בײַ דער טיר מיט װעלװלען, פּלוצלינג האָט װעלװל גערופֿן אין שטוב חנהלען. מאָטקע האָט זיך אױפֿגעכאַפּט בײַ דעם, װי אַ גערײצטער הונט, נאָר די באַלעבאָסטע האָט פֿון דער צװײטער שטוב אָפּגעענטפֿערט, אַז חנהלע איז ניטאָ, און זי איז אַלײן אַרױסגעקומען אױף דער שװעל. דער דירעקטאָר האָט געהערט, אַז חנהלע איז ניטאָ, האָט ער פֿאַרלאָזט מיט קרומאַשאַטקאַן דאָס קאַפֿעהױז. אין שכינות מיט די מיידלעך וואו עס איז געווען דאס הייזל, אין דער צווייטער שטוב, האט געוואוינט א ייד א פאפירוסניק, אן ארעם מאגער יידל וואס האט געהאט א סך קינדערלעך. דאס ווייב זיינס האט נאר געבוירן צווילינגס, און פון דעם פיל קינדלען איז זי תמיד געווען א קראנקע און תמיד געלעגן אין בעט. דער פּאַפּיראָסניק פֿלעגט אַ גאַנצן טאָג אַרומלױפֿן אין די קלײנע האָטעלן פֿאַרקױפֿן זײַנע פּאַפּיראָסן. די מאַמע איז קראַנק געװען, זײַנען די קינדער געבליבן אױף גאָטס באַראָט. די אמתע פּרנסה פֿון דעם ייִדן זײַנען אָבער ניט געװען די פּאַפּיראָסן, נאָר דאָס װײַב, װעלכע איז אַמאָל געװען אַ נײטערן, האָט נאָך ביז הײַנטיקן טאָג אויפגעהאלטן א ווארשטאט, דאס הייסט קליינע מיידלעך אויף דער לער זענען ביי איר געזעסן און האבן גענייט קינדער-קליידלעך. די שוואכע קינדלדיקע אידענע האט די קליידלעך צוגעשניטן און די מיידלעך האבן זיי גענייט. מיט דער שניט-סחורה פאר די קליידלעך פלעגט מען דערווייל די בעטן צודעקן, די טישן גרייטן אדער די קינדער צודעקן ביינאכט. צו דער ייִדענע מיט די קינדערלעך פֿלעגן די מיידלעך פֿון הײַזל אָפֿט אַרײַנקומען. בײַ טאָג, ווען זיי האָבן גאָר ניט געהאַט צו טאָן, האָבן זיי פֿאַרבראַכט בײַ דער קראַנקער ייִדענע. איינע האָט געהאָלפֿן די קינדערלעך וואַשן, אויסקעמען, אַ צווייטע, דאָס געפֿעס וואַשן. טייל האָבן אַפֿילו געהאָלפֿן די קליידלעך נייען. בכלל, האָט עס די מיידלעך פֿון די הײַזלעך געצויגן צו די שכנים. זיי האבן ליב געהאט געפינען פריינט צווישן די איינוואינער פון הויז. און די שכנים האבן קיין באזונדער געפיל און באציאונג ניט געהאט, ניט צו די מיידלעך, ניט צו זייער פראפעסיע. יעדער איינער האט זיך זיין פרנסה, און קיינעמס פרנסה קומט ניט אן גרינג. האבן זיי גיכער די מיידלעך באדויערט איידער פאראכט. און אפט מאל אויך ניט באדויערט. זיי זײַנען צוגעוווינט געוואָרן צו זיי און פֿאַרטראָגן זיך מיט זיי ווי גלײַכע מיט גלײַכע, צומאָל אַפֿילו זייער באַפֿרײַנדעט. מאַרי די קונצמאַכערין, מאָטקעס נקבֿה, האָט זיך באַפֿרײַנדעט מיט דעם פּאַפּיראָסניקס ווײַב. זי האָט געהאָלפֿן די קינדער אין באַלעבאַטישקייט, האָט ליב געהאַט שמועסן מיט דער קראַנקער ייִדענע, וועלכע פֿלעגט זיצן אָפֿט בײַם פֿענצטער און לופֿט כאַפּן.

איצט האָט זי שױן אַ ביסל װאַרשע געקענט, געװען שױן אױף דער מאַרשאַלקאָװסקי-גאַס, אין זאַקסישן גאָרטן, אין ייִדישן טעאַטער, און זי האָט געבענקט נאָך דער בױד נאָכן אַרומפֿאָרן מיט די קונצמאַכערס פֿון שטאָט צו שטאָט. זי װאָלט שױן לאַנג פֿון דאַן אַנטלאָפֿן, נאָר זי האָט מורא געהאַט פֿאַר מאָטקען. מאָטקע איז געװאָרן ניט נאָר איר הערשער, נאָר אױך איר באַשיצער. װי אַלע אַנדערע מײדלעך, האָט זי אױך פאר מאטקען געהאט דאס געפיל פון ליבע און אונטערטעניקייט. מאטקע איז פאר איר געווארן אין דער גרויסער שטאט ווארשע איר פאטער, איר עלטערער ברודער, דער איינציגער מענטש וואס זי פארמאגט. און אלץ וואס ער טוט איז גוט, און מען באדארף אים הערן בלינדערהייט און פאלגן אלץ וואס ער הייסט. דאס וואס ער האט אפגעטאן קאנאריקן אין וואלד האט אים געשטעלט אין איר אויגן ווי א גאט. און די אימה פאר אים איז פארקערט געווארן אין ליבע. זי האט זיך גארניט געקענט פארשטעלן ווי זי וואלט געקענט א טאג איבערלעבן אן מאטקע'ס אייבערהערשאפט איבער איר, און ווען מאטקע פלעגט קומען און בייזערן זיך אויף איר, אוועקנעמען דאס געלט, דאס טרינקגעלט וואס זי האט געקראגן פון די געסט, און זי גוט אויסשעלטן, האט זי געפילט אז זי געהערט צו אים, אז זי האט א היים און א פאטער. דערפאר האט דער וויזיט פון די געסט, וואס האבן זיך אזוי מאדנע געהאלטן צו איר, ארויפגעווארפן אויף איר א שרעק. זי איז ניט געוואוינט געווען אז זי זאל אן אנדערן הערן ווי מאטקען. ווי פיל פון די מיידלעך, ווען זיי האבן עפעס געהאט אויפן הארצן, פלעגן זיי אריינקומען צו דעם פאפיראסניק'ס יידענע, אוועקזעצן זיך פאר איר בעט און זיך איר פארטרויען, אזוי האט דאס מארי איצט אויך געטאן. אוי לאה לעבן, געקומען צו מיר אזעלכע רייכע מענטשן, האבן מיך עפעס אזוי מאדנע באקוקט, גארנישט געוואלט פון מיר, נאר אזוי מיך באטראכט ווי זיי וואלטן מיך געוואלט קויפן. אוי, וואו איז קאנאריק? דאס הארץ שרעקט מיך אזוי. וועלוול האט זיי אריינגעפירט, האט זי דערציילט פאר דער אידענע אין בעט. גיי שוין, נאר איינער, קאנאריק ווייסט אוודאי דערפון, אן קאנאריקן וואלט וועלוול ניט דערוועגט זיך זיי ארויפצושיקן, און אז דו האסט קאנאריקן, האסטו שוין פאר קיינעם ניט וואס מורא צו האבן, האט זי די אידענע געטרייסט. פאר קאנאריקן האבן זיי אלע מורא, ער איז שטארקער פאר זיי אלע, הע, וואס דען ניין אז דו האסט קאנאריקן נאר? האט די אידענע געזאגט און מארי איז שטאלץ געווען און רואיג געווארן. נאר באלד האט זיך קאנאריק געוויזן אין טיר. נינא? נינא האט זיך אויפגעכאפט ווי פון א דונער. אט שוין קאנאריק און איז ארויס אין קארידאר. גיי טוה דיך אן, איך האב ערגעץ מיט דיר צו גיין. קאנאריק. וואס שטייסטו? מאך עס פלינקער, איך האב קיין צייט. אריינגעקומען אין שטיבל אריין האט דאס מיידל איהם ביי די האנט אנגענומען, קאנאריק וואוהין ווילסטו מיך פירן? וועסט שוין זעהן. זי האט זיך נענטער צוגערוקט צו איהם און מיט שרעק איהם געקוקט אין די אויגן אריין. ווער זענען עס געווען די פרעמדע לייט? וואס איז דיין עסק? זי האט איהם אנגענומען ביי ביידע הענט, צוגעדרוקט זיך צו איהם און געקוקט איהם אין די אויגן אריין, מאטקע, וואס ווילסטו טון מיט מיר? דער יונג האָט פֿאַרביסן די ליפּן, מיט שרעק זיך אומגעקוקט, צי קיינער האָט ניט געהערט זײַן נאָמען, פֿאַרקלעמט אַ פּאָר פֿויסטן. וואָס האָסטו געטאָן? עס האָט דאָך ווער געקענט הערן! איך וועל דיר די ציין אויסהאַקן! שלאָג מיך, שלאָג מיך וויפֿל דו ווילסט, טו מיט מיר וואָס דו ווילסט, נאָר גיב מיך ניט אַוועק צו פֿרעמדע מענטשן! פֿאַרקויף מיך ניט! פֿאַרקויף מיך ניט! מאָטקע, מײַן אײנציקער טײַערער מאָטקע! און דאָס מײדל האָט זיך אים געװאָרפֿן צו די פֿיס, אַרומגענומען זײַנע פֿיס און זיך צוגעקלעמט צו אים. זי האָט שױן ניט גערעדט קײן װאָרט, נאָר געקוקט אױף אים מיט אַזעלכע זשעדנע אױגן, װי אַ שטומער הונט קוקט אױף זײַן באַלעבאָס, אַז ער זאָל אים ניט אַװעקטרײַבן. טו דיך אָן, איך װיל דיך פֿירן צו אַ גאַסט אין אַ האָטעל אַרײַן! האָט מאָטקע געזאָגט, כּדי זי צו באַרואיקן. אָט שוין בין איך באַלד פֿאַרטיק, איז זי אויפֿגעשפּרונגען, מיט דאַנק אין די אויגן, אַ קוק געטאָן אויף מאָטקען און געכאַפּט זיך פֿלינק אָנטאָן. קאַפּיטל פֿיר די אַלטע שטאָט האָט אָנגעצונדן אירע לאָמפּן אויף די גאַסן פֿאַר איר נאַכט-לעבן. באלד האבן די ביליגע קינאמאטאגראפן אנגעהויבן ארויסגיסן זייער געל און גראב גאזליכט, דאס ליכט האט זיך געגליטשט איבער די אלטע מויערן, בלויליך שאטנדיג באלויכטן די כמורע אלטע ווענט פון די הייזער. אין די טונקעלע לאבירינטישע קארידארן האבן זיך אנגעהויבן באווייזן די מיידלעך פון די הייזלעך, אנגעטאן אין פארפירעריש צוציענדיגע באטיסטענע ווייסע נאכט-קאפטן, מיט רויטע בענדער באפוצט. פֿון דער האַלב-שאָטנדיקער טונקלקייט האָבן אַרויסגעבלישטשעט זייערע פֿינקלדיקע אויגן, געקוקט שטיל, ליידנשאַפֿטלעך, ווי בעטנדיק אָנטייל צו נעמען אין דער לאַסט פֿון זייער קרענק, אין וועלכער זיי שטעקן, און מען האָט עס געטאָן. באַלד האָבן זיך אויך באַוויזן די סטרוזשעס מיט זייערע געליבטע אין די אָרעמס און זייערע האַרמאָניקעס. ווייבער מיט קינדער אויף די הענט האָבן זיך אויסגעזעצט אין די אויסגעטריקנטע רינשטאָקן, געכאַפּט פֿרישע לופֿט, און מיט זייערע אויסגעבלויזטע, אויסגעדאַרטע בריסט געקאָרמעט זייערע קינדער, ווי יעדע לעבעדיק באַשעפֿעניש טוט עס און שעמט זיך ניט. עס איז געווען אַ זומער-נאַכט. לופֿט האָט געפֿעלט אין די ענגע, שמאָלע הייזער פֿון דער אַלטער שטאָט, וואָס האָבן קיין הויפֿן ניט, און דער דאָרשט נאָך לופֿט האָט אַרויסגעוואָרפֿן די מענטשן פֿון די וואוינונגען אויף דער גאַס אַרויס. און דאס אינטימע מענטשליכע לעבן וואס שפילט זיך תמיד אפ אין די סודות'דיגע באהעלטענישן פון די וואוינונגען האט דאסמאל פריי און אפן זיך אויסגעלייגט אויף דער גאס. צו שעמען זיך איז ניט געווען וואס, איינער האט דעם צווייטן ניט געקענט, און אלעמען האט די נויט געטריבן צו לייגן זיך אויף דער גאס, אויסגעבעט מיט קישנס, און פאר גאט און פאר'ן שימערדיגן הימל האבן זיי געלאזט זייער ליבעלוסט פריי ווי זי האט געוואלט. פרייטאג צו נאכטס איז עס געווען, און אידישע ווייבער האבן געהאט אפגעקאכט עסן אויף דעם גאנצן שבת'דיגן טאג, און דאס געשמאק פון די אפגעקאכטע פיש און דער ריח פון די געדעמפטע פליישן האט זיך ארויסגעריסן פון די הייזער אויף דער גאס ארויס און פארכאפט אלעמען מיט זייער פעפערדיגן טעם. וואָס אַ מאָל זײַנען די טראָטואַרן פֿון דער אַלטער שטאָט געדיכטער געוואָרן מיט שפּאַצירער. דאָס זײַנען געווען געסט, וואָס זענען אַראָפּגעקומען פֿון די אַנדערע טיילן שטאָט צו די מיידלעך פֿון די הײַזלעך. פֿאַרשיידענע יונגעלײַט און עלטערע, אין פּשוטער מענטשלעכער קליידונג און אין אָפֿיציעלער, זעלנער און אָפֿיצערן, באַאַמטע און ציווילע, אַלע זײַנען דאָ געווען גלײַך. אַלעמען האָט די ליבעלוסט געבראַכט צו שלעפּן אין דער אַלטער שטאָט, און באַלד האָבן זיך אויסגעמישט די מיידלעך פֿון די הײַזלעך מיט די געסט, די פֿאַרבאָטענע ליבע אינאיינעם מיט דער על-פּי-חופּה וקדושין דערלויבטער ליבע. צווישן זיי האָבן זיך געדרייט מוטערס מיט זייגקינדער, סטרוזשעס מיט דינסטן און קינדער פֿון פֿאַרשיידענעם עלטער, וואָס האָבן זיך געפּלאָנטערט אונטער די פֿיס און אלעמען האט באלויכטן דאס האלב פארפירערישע, האלב סודות'דיגע, גרויע גאזליכט וואס האט זיך געגאסן איבער די פאראומערטע, בלוילעך פארשאטנטע ווענט. און די גרויסע ציוויליזירטע שטאט ווארשע איז מיטאמאל געווארן פארוואנדלט אין אן אוראלטן וואלד, וואו אוראלטע מענטשן, וועלכע האבן זיך נאך ניט געשעמט צו ליבן, האבן געפייערט זייער אוראלטן נאטור-יום-טוב. אין דעם יריד פון ליבע פלעגן פון צייט צו צייט דורכמארשירן אויף די טראטוארן די היטער פון ארדענונג, א סטראזשניק אדער א פריסטאוו, און נאכקוקן צי אלץ איז אין ארדענונג. נאר אפט מאל האט דאס מענטשליכע גובר געווען זיינע ערנסטע פליכטן, און דער היטער פון געזעץ איז אליין פארשוואונדן מיט א צולענעם ווייסן פארפירערישן פלעק אין דער טונקל פון א לאבירינטישן קארידאר. דאס קאפעהויז ווארשאווסקי איז אין אוונט באלעבט. אויפן בופעט זיינען אויסגעשטעלט פארשיידענע געבעקסן און אנדערע גוטע זאכן וואס מען האט בייטאג באהאלטן פון די פליגן, און הינטערן בופעט זידט דער גרויסער סאמאוואר. די טישלעך אין קאפעהויז זיינען אויך באזעצט, און א דינער רויך פון פאפיראסן און ציגארן הילט איין ווי א וואלקן שלייער אלץ און אלעמען. די מערסטע געסט אין קאפעהויז זיינען די פאטראנען פון די פארשיידענע הייזלעך אין דער געגנט. עס געפינט זיך אבער שטענדיג אויך א צאל גלאט אזוי געסט וואס קומען אריין אין אוונט קאפע טרינקען און א דאמינא שפילן. אמאל אויך א פרעמדער, אן אראפגעפאלענער. אין הינטערגרונד זיצן א פאר מיידלעך, אנגעטאן אין קליידלעך מיט שרייענדיגע קאלירן, מיט נאסע פארשארטע פארקעמטע האר, און א ריח פון ביליגן פערפום און פודער לאזט זיך הערן פון דארטן. דאָס זײַנען די מײדלעך, װאָס כאַפּן זיך אַרײַן פֿון דער גאַס אָפּרוען זיך אַ ביסל, צו זען אַ פּאַטראָן אָדער אַ באַלעבאָס פֿון אַ הײַזל און מיט אים עפּעס איבערצורעדן. הינטער דעם בופֿעט שטײט ניט הײַנט, װי אַלע מאָל, חנהלע אָדער די באַלעבאָסטע פֿון קאַפֿע-הױז. עס איז הײַנט פֿרײַטיק צו נאַכטס, און דער באַלעבאָס פֿון קאַפֿע-הױז, װאָס איז אַ גאַנצע װאָך פֿאַרנומען בײַ זײַן געשעפֿט, איז אַהײם געקומען, זיצט ער זיך מיט זיין פאמיליע אין דער קיך און ריכט אפ שבת. פון דער קיך רייסט זיך טאקע ארויס דער געשמאק פון פיש און א פארשלאפענער ניגון פון זמירות. הינטער דעם בופעט שטייט א גויע, די סטרושקע פון הויז, וואס מען שטעלט זי אן איבער שבת צו נעמען געלט פון די געסט, און לעבן איר שטייט אויף דער וואך א יונגל איינער פון דעם צווילינג און היט אפ אז די גויע זאל דאס קליינגעלט צו זיך אין קעשענע ניט אַראָפּלאָזן. דאָס היטן די גויע קומט פֿאָר אָפֿן. די גויע ווייסט דערפֿון. די געסט ווייסן אויך דערפֿון, און אַלע היטן זי, אַז זי זאָל דעם פֿירער אָדער זעקסער, וואָס זי נעמט אָפּ פֿאַר אַ גלעזל טיי, גלײַך אַרײַנלייגן אין קאַסע אַרײַן. בײַ איינעם פֿון די טישלעך איז געזעסן מאָטקע מיט זײַן שפּאַניערן, דער דראָטנגייערן. די דראָטנגייערן איז נישט געגאַנגען ווי די אַנדערע מיידלעך אויף דער גאַס. מאָטקע האָט זי ניט געלאָזט. זי איז נאָר געװען פֿאַר בעסערע געסט אין די האָטעלן צו פֿירן אָדער פֿאַר אָפֿיצערן, װאָס פֿלעגן אַראָפּפֿאַלן אין דער אַלטער שטאָט. דערפֿאַר איז זי אין אָװנט ניט געװען אָנגעטאָן אין באַטיסט װי די אַנדערע מײדלעך, נאָר אין מער אָנשטענדיקער קלײדונג, אין אַ זײַדן-װײַסן בלוזקעלע מיט אַ טיף אױסגעשניטענעם האַלדז און אױסגעשפּאַרטן געבלויזטע אָרעמס און מיט אַ סך שפּאַנישע קעמעלעך אין די האָר. קאַנאַריק האָט אַ חוץ איר זיך געהאַט שוין געקראָגן אַנדערע מיידלעך, וואָס האָבן געאַרבעט פֿאַר אים, אָבער די אַנדערע מיידלעך זיינען מערסטנס געווען עלטערע שוין, ביליגע סחורות, וואָס זיינען געווען אין גאַס, און מיט יענע איז אים ניט אָנגעשטאַנען צו גיין אָדער צו זיצן מיט זיי ביי איין טישל. דאס גאנצע קאפע הויז און די הייזלעך אין דער געגנט האבן שוין געוואוסט די פראפאזיציע וואס מען האט געמאכט דער שפאנקע, און אז דער דירעקטאר פון אקוואריום איז געקומען אנגאזשירן אין זיין קאפע שאנטאן. די שפאנקע איז מיטאמאל געווארן א גרויסע מיוחס'טע אין דער אונטערוועלט. צו דעם פארל, צו קאנאריק מיט דער שפאנקע, האבן זיך געשארט די מיידלעך פון די הייזלעך. אלע האבן זיי מקנא געווען דער שפאנקע און אלע האבן זיי געוואלט קומען אונטער קאנאריק'ס הערשאפט. ערשטנס, איז קאנאריק געווען א פרישער געזונטער יונג וואס אלע צוהאלטערס און וואוילע יונגען האבן מורא געהאט פאר אים, און זיינס א נקבה דערוועגט זיך קיינער ניט צו טשעפען. און צווייטנס, האט קאנאריק גוט באהאנדלט זיינע נקבות. ער האט זיי אפט ארויסגעפירט שפאצירן, ער פלעגט זיי נעמען אין טעאטער, אין שטאטישע גארטנס, זיי קויפן שיינע זאכן צום אנטון. דערפאר איז שטענדיג ביי זיין טיש געווען פול מיט מיידלעך. דאס מאל זיינען אויך די לאוויטשערין און די גאסטינערין אריינגעקומען פון גאס אין קאפע הויז. דערזען קאנאריק מיט דער שפאנקע, זיינען זיי צוגעפאלן צום טישל און זיך געפריידט מיט זיי. די לאָוויטשערין און די גאָסטינערין האָבן אָבער געהערט צו שליימעלע שלאָסנהעקער. שליימעלע שלאָסנהעקער איז געווען אַ יונג, וואָס דער גאַנצער גזשיבאָוו און דער אייזענער טויער האָבן אַ מאָל געציטערט פֿאַר אים. מען האָט דערציילט פֿון אים גבורות, אַז ער שלאָגט זיך מיט צען סטראַזשניקעס און ברעכט אויף שלעסער ווי דורך אַ צויבער-וואָרט. אָבער דאָס איז אַלץ געווען אַ מאָל, היינט לעבט שליימעלע שלאסנהעקער מער מיט די לאָרבערקרענץ פון זיין פארגאנגענהייט איידער מיט היינטיגע אויפטוען. ער טרינקט צופיל ביר און פון דעם האט ער געקראגן א גרויסן בויך און גלאט אזוי איז ער שוין אלט געווארן. און זינט דער נייער שנעק וואס איז געקומען פון אלדי שווארץ יאר האט אים אזוי די באקן אונטערגעהאקט ווען ער האָט יענעם געוואָלט די שפּאַנקע אָפּשלאָגן און דער יונג איז אָפּגעלעגן אַ פּאָר וואָכן אין בעט, האָט שליימעלע שלאָסנהעקער פֿאַרלוירן פֿון זײַן אויסטערלישן גלאַנץ און דער אויפֿגייענדיקער שטערן איז געוואָרן קאַנאַריק מאָטקע. נאָר דאָך שרעקט נאָך שליימעלע שלאָסנהעקער מיט זײַן פֿאַרגאַנגענהייט, און חבֿרה ווילן זיך ניט טשעפּען צו אים. איטלעכער פֿון די גרויסע שטערן האָט אַרום זיך משרתימלעך. שלאַטן־שמשים רופֿט מען זײ, װי אַ קיניג זײַנע מיניסטאָרן. קאַנאַריק האָט נאָך ניט געהאַט זײַנע. ער איז נאָך געװען צו יונג און ניט פֿאַרשטאַנען דעם װערט פֿון די שלאַטן־שמשים, האָט ער זײ געיאָגט פֿון זיך. אָבער שלעמעלע שלאָסנהעקערס רעכטע האַנט איז געװען יוסיפֿאָן מאַלפּע. דאָס איז געװען אַ קלײנער יונג אַ הױקער מיט אַ גרױסער קרומער נאָז, װאָס האָט געדינט שלעמעלען אַזױ געטרײַ װי אַ הונט און איז אינגאַנצן געװען פֿאַרנומען מיט זײַן רבינס גלאָריע און גבֿורה. שלעמעלעס חסיד איז אין אָװנט אַרומגעגאַנגען איבער די טראָטואַרן פֿון דער אַלטער שטאָט און האָט אַכטונג געגעבן אױף שלעמעלעס מױדן, צי זײ פֿירן אַהײם די געסט, אָדער זײ דרײען זיך נאָך אַרום אין גאַס. אַז די מײדלעך האָבן אים דערזען, האָבן זײ זיך געשראָקן פֿאַר אים װי פֿאַר אַ שפּיאָן און אָנגעהױבן מיט חוצפּה שלעפּן געסט, װײַזנדיק, אַז זײ אַרבעטן גוט. װי קאַנאַריק איז געזעסן מיט זײַן שפּאַנקע בײַ אַ טישל אין קאַפֿע-הױז, און די לאָװיטשערן מיט דער גאָסטינערן האָבן זיך אױך צוגעזעצט צו זײ, איז אַרײַנגעקומען יוסיפֿאָן מאַלפּע. מיט די כיטרע אײגעלעך, װי בײַ אַ קאַץ, האָט ער זיך אומגעקוקט אין קאַפֿע-הױז. דערזען אז קאנאריק זיצט מיט שלעמעלע שלאסנהעקערס נקבות איז ער פארשוואונדן ווי א ווינט. עס איז אייגנטליך געווען קעגן דעם אנגענומענעם געזעץ פון דער אונטערוועלט אז א חברה'מאן א גוטער ברודער טאר ניט זיצן מיט נקבות פון אן אנדערן, ווייל דאס איז שוין געווען א סימן אז יענער וויל די נקבות אפשלאגן. די מיידלעך האבן אבער ניט באמערקט אז יוסיפאן מאלפע האט זיי נאכגעשפירט און זיי זענען ווייטער געזעסן. באלד זענען זיי געקומען אנזאגן דערפון אנדערע מיידלעך, ווארום איינע האט די אנדערע אפגעהיט. סאכעלע, געדענק אין גאט, די מאלפע איז דא געווען און האט אייך געזען זיצן מיט קאנאריקן, וועי איז מיר! האבן די מיידלעך אויסגעשריגן, דערשראקענע געכאפט די טיכער אויפן קאפ און געוואלט פלינק ארויס. אין מאטקען האט זיך אויפגעוועקט דער ווילן צו הערשן און ווייזן ווער עס איז שטארקער, האט ער אויסגעשריגן, זיצן! איך הייס זיצן! די מיידלעך זענען בלאס געווארן, ניט געוואוסט וואס צו טאן. געוואלט האבן זיי בלייבן, און אין הארצן זיך געפרייט וואס קאנאריק איז גרייט זיי איבערצונעמען אונטער זיין רשות. זיי האבן אבער מורא געהאט פאר שלעמעלע שלאסנהעקער און פארן סקאנדאל וואס וועט ארויסקומען. נאר קאנאריק האט באפוילן מיט אזא שטרענגן טאן, אז זיי זענען זיצן געבליבן בלאס אין טויט-שרעק. גיב דא אהער קאפע, קעסקיכלעך, האט קאנאריק באפוילן. די געסט אין קאפע הויז זענען נייגעריג געווארן וועגן דעם סקאנדאל וואס דא וועט ארויסקומען. זיי זענען געבליבן זיצן אויף זייערע ערטער, און פון דרויסן זענען אנדערע געקומען זען וואס דער סוף וועט זיין. עסט, טרינקט! האָט קאַנאַריק באַפֿוילן די מיידלעך. די מיידלעך זיינען אָבער געבליבן זיצן מיט האַרצקלאַפּעניש און אָנגעהויבן זיך בעטן, קאַנאַריק לעבן, וואָס ווילסטו האָבן? לאָז אונדז גיין! שליימעלע וועט דאָך אונדז ממיתן! האָט ניט קיין מורא, איך בין דאָ! לאָמיר זען, ער זאָל זיך דערוועגן אייך אָנרירן, דעם קאָפּ וועל איך אים שפּאַלטן! די מיידלעך האָבן זיך אינעווייניק געפֿרייט אויף קאַנאַריקן. עסט, טרינקט, איך הייס! האָט קאַנאַריק באַפֿוילן מיט די אויגן. די מיידלעך האָבן געפֿאָלגט מיט אַנגסט און האַרצקלאַפּעניש און געשוויגן. באַלד איז אַרײַנגעקומען שליימעלע שלאָסנהעקער. ער איז שוין געווען אַן עלטערער יונג, די געשטאַלט פֿון אַ ייִדן אין די פֿערציקער, אַ ברייטבייניגער, מיט אַ בויך מיט אַ רויטן קאַרק. די גאָלדענע קייט האָט זיך געבאָמבלט אויף זיין בויך פון זיינע שווערע טריט, נאָר דאָס פּנים, כאָטש שוין פאַרעלטערט, מיד און אויסגעלאָשן, האָט עס נאָך געהאַט אין זיך וואויליונגערישע שפּורן, קורצע וואָנצעלעך און גרויסע ברעמען מיט אַ פּאָר גרויסע, אָפּגעשטאַנענע אויערן, און ער האָט געוואָרפן אַ שרעק פונדערווייטנס. שטיל איז געוואָרן אין קאַפעהויז ביי זיין אַריינקומען ווי פאַר אַ שטורעם.

צוערשט זיך שטיל שווייגנדיג ארומגעקוקט ווי ער וואלט עפעס געזוכט, און אז ער האט לסוף באמערקט די צוויי נקבות זיינע האט ער געפרעגט מיט פארוואונדערונג, וואס טוט איר דא? וואס גייט איר ניט אין גאס ארויס? אט שוין, נאר געוואלט א גלעזל טיי טרינקען, רופט זיך אן די גוסטינינער און הייבט זיך אויף, זיצן בלייבן! האט קאנאריק געגעבן מיטן פויסט א קלאפ אין טיש אז די מויד און אפילו שליימעלע זענען גלייך צוריקגעטראטן אויף א טריט. די מויד האט זיך צוריקגעזעצט. וואס איז דאס? בענקארט! האט זיך שליימעלע געשטעלט אים אין די אויגן אריין. קאנאריק האט אבער ניט געקוקט אויף אים נאר געווענדט זיך צו די מיידלעך. דעם. קאָפּ װעל איך צעשפּאַלטן, װער עס װעט פֿון דאַנען אַװעקגײן. דאָ זאָלט איר זיצן בײַ מיר בײַם טיש. איך װיל זען, װער עס װעט אײַך יאָגן פֿון דאַנען. אַזױ! שרײַט שױן שלײמעלע, און אין זײַנע אױגן איז געלעגן אַ כּעס און אַן אימה, די מינוט אַרױס אין גאַס! די מינוט, אָדער איך צעשפּאַלט די קעפּ! די מײדן האָבן זיך מיט שרעק אַרומגעקוקט, ניט געװוּסט װעמען צו פֿאָלגן. זיי זײַנען שוין געשטאַנען, נאָר קאַנאַריקס בליק האָט זיי צוריק אַנידערגעזעצט. אַ מינוט האָבן אַלע געשוויגן. נאָר שליימעלע איז בלייך געוואָרן. די נאָזלעכער האָבן זיך אים געעפֿנט, די ציין פֿון מויל אַרויסגעשטעקט און די אויגן האָבן אָנגעהויבן צינדן זיך בײַ אים ווי אַ פֿײַערל. ער האָט געפּרוּווט כאַפּן קאַנאַריקס בליק. אָבער קאַנאַריק האָט גאָרניט געקוקט אויף אים, ווי ער וואָלט גאָרניט געשטאַנען לעבן אים. וואָס טרינקסטו ניט די טיי? גיט ער אַ שאַר צו אַ גלאָז צו דער מויד. דו ממזרינער! האָט שליימעלע זיך געגעבן אַ רוק אויף קאַנאַריקן. ווי אַ שלאַנג איז קאַנאַריק פּלוצלונג אויפֿגעשפּרונגען און טיף אַרײַנגעקוקט שליימעלען אין די אויגן. אַזוי זײַנען זיי ביידע אַ מינוט-צוויי געשטאַנען איינער קעגן אַנדערן און זיך געקוקט אין די אויגן אַרײַן, ווי צוויי טיגערס איידער זיי ווארפן זיך איינער אויפן אנדערן. אין קאפעי הויז איז געווען שטיל אז מען האט געהערט די פליגן זשומען ארום די קעסקיכלעך. די יונגען זענען אלע געבליבן זיצן אויף זייערע ערטער, מורא געהאט זיך אריינצומישן, נאר די לאוויטשערן האט זיך ארויסגעכאפט פון טישל און געגעבן א געשריי צו דער באלעבאסטע, קומט אריין, זעט וואס דא טוט זיך! דער באלעבאס פון קאפע הויז, א הויך און שמאל אידל וואס האט ערגעץ וואו געהאט נאך א געהיים געשעפטל, די באלעבאסטע, די ווארשעווער דיקע אידענע, און חנה'לע, אלע שבת'דיג אנגעטון, זענען געבליבן שטיין אויף דער שוועל פון קאפע הויז. זיי האבן געזען ווי די צוויי יונגען שטייען איינער קעגן דעם אנדערן, קוקן זיך אין די אויגן, און אן עלעקטרישער שטראם ציט זיך צווישן זייערע אויגן. קיינער האט זיך ניט דערוועגט צוצוגיין צו זיי, יעדער איינער האט זיך אינסטינקטיוו אפגערוקט און געווארט אויף דעם שטורעם ווען ער וועט אויסברעכן. נאר פלוצלונג האט חנה'לע, דאס אכצען יעריגע מיידל מיט דעם גלאנציגן שווארצן קאפ האר, פריש אפגעוואשן לכבוד שבת, אריינגעלאזט זיך צווישן די צוויי. זי איז אויסגעוואקסן לעבן מאטקע'ן, אויפגעהויבן די הענט און די אויגן צו אים און געזאגט מיט איר מיידלשער שטימע בעטנדיג זיך, קאנאריק, וואס טוען זי? מען וועט אונז דאס געשעפט שליסן. דער פריסטאוו דרייט זיך אויף דער גאס, קאנאריק, איך בעט אים. אין איר שטימע האָט זיך געהערט דאָס קלאַפּן פֿון איר האַרץ. אַלע האָבן מורא געהאַט פֿאַר איר, אַז זי זאָל ניט פּאַקן אַ קלאַפּ. די מוטער האָט געשריגן, חנהלע, גיי אַוועק! געדענק אין גאָט! חנהלע איז אַלץ געשטאַנען און געבעטן זיך, קאַנאַריק, טו דאָס ניט! און פּלוצלונג האָט קאַנאַריק אַוועקגענומען זײַנע בליקן פֿון שלמהלע שלאָסנהעקער און געווענדט זיי אויף חנהלעס געוואַשענע שבתדיקע האָר. האָט געזען די צװײ שװאַרצע צעפּ װאָס פֿלעכטן זיך אַראָפּ איבער איר רוקן און די שרעק און די רײנקײט אין אירע אױגן. לאַנג קוקן אױף איר האָט ער ניט געקענט, ער האָט דעם בליק געבױגן צו דער ערד. אַ גוטער שמײכל האָט זיך צעגאָסן איבער זײַן מױל און װאָנצעס, געקראַצט זיך מיט אַ האַנט אונטערן אױער און זיך אָנגערופֿן צו דער דראָטנגײערין. קום, נינאַ! גענומען די דראָטנגייערין, געװאָרפֿן אַ פֿאַראַכטנדיקן בליק אױף שלמהלען און געברומט אונטער דער נאָז, כאַפּט אים דאָס שװאַרץ יאָר! און איז אַרױס פֿון קאַפֿעהױז. קאַפּיטל פֿינף. איטלעכן שבת איז מאָט קע ווי דער מנהג איז געווען, ארויסגעגאנגען שפאצירן מיט זיינע נקבות איבער דער שטאט, געפירט זיי אין זאקסישן גארטן אדער אין אידישן טעאטער, ווען דאס אידישע טעאטער האט געשפילט איינס פון די גוטע שטיקער וואו קינדער האבן געזונגען אסאך לידלעך און ווען מען האט פיל מאל קדיש געזאגט. דעם שבת האבן די מיידלעך ווי געווענליך פארבערייט זיך צום שפאציר.

אין רויטן וועלוול'ס הייזל איז שבת פונדערפרי אן געווען א גרויסע באוועגונג. די מיידלעך האבן זיך פארבערייט צום שפאציר, זיי האבן געפרעסט די בלוזקעס, אויסגעזוכט זיך די שענסטע קליידער און באראטן זיך איינע מיט דער אנדערער וואס אנצוטאן. די מיידלעך האבן אויך מאטקען פארבערייט צום שפאציר. איינע האָט אים אַ העמד אױסגעפּרעסט, די צװײטע האָט אים די הױזן אױסגעפּרעסט, אַן אַנדערע די סאַמענטענע װעסט גערײניקט און נאָך אַן אַנדערע די שטיװל אים אָפּגעפּוצט. װאָרעם װאָס שענער און עלעגאַנטער מאָטקע איז געגאַנגען אָנגעטאָן, װען ער איז מיט זײ אַרױס אױפֿן שפּאַציר, אַלץ בכּבֿודיקער איז עס געװען פֿאַר זײ, אַלץ שטאָלצער האָבן זײ זיך געפֿילט.

מלך פּאַפּיראָסניק, וועלכער איז אַליין געווען אַמאָל אַ חסידישער יונגערמאַן, נאָר היינט פאַריאָגט אַ גאַנצע וואָך אין פּרנסה, האָט שבת זיך אָפּגערוט, געזעסן אין די גאַטקעס און געזאָגט פּרק. די מיידלעך זענען אַריינגעקומען אָנגעטאָן אין בלויע קאָרטן-קליידלעך מיט. אַטלעסענע אונטערפֿאַלדן, און געװיזן דער קראַנקער ייִדענע די היטעלעך מיט די פֿיל פֿעדערן און בלומען, די נײַע קאַמאַשן, און געבעטן אױף זיך מבֿינות זאָגן. די קראַנקע האָט דערפֿון הנאה געהאַט. אַלײן גאָר ניט געהאַט װאָס אָנצוטאָן און שױן ניט געװען אין דרױסן זינט יאָרן, האָט זי גרױס הנאה געהאַט צו רעדן פֿון מאָדעס, אין װעלכע זי איז אַמאָל מײדלװײַז געװען אַ גרױסע בעריעטע, האָט מבֿינות געזאָגט, אז דאס שטייט ניט גוט און די קאלירן פאסן ניט, און אליין האט זיך ניט געשעמט אנצומעסטן א היטעלע אויף איר שבת'דיגן שייטל און געל פנים, און געטראכט פאר זיך מיט קינא, ווען זי האט אזוינס אנצוטאן, וואלט זי נאך היינט געווען א שיין ווייבל, און וואלט אין גאס ארויסשפאצירן אפילו קראנקערהייט

ער האט זיך אבער ניט געקענט העלפן. ער האט געוואוינט מיט זיי אין שכנות, הויז ביי הויז, און די מיידלעך האט עס געצויגן צו אים אין שטוב אריין, וואס זיי קענען אהין אריינקומען ווי שכנות און פריינט. עס איז ניט געווען פון פאר זיי די טיר צו פארמאכן, און אפט מאל האט מען פון זיי א טובה געהאט, אחוץ וואס זיי האבן די קינדער געטיילט צווייערס אדער געקויפט געבעקס און פלעגן זיין ווייב העלפן אין באלעבאטישקייט, האבן זיי אויך אונטערגעהאלטן זיין האנדל מיט די געהיימע פאפיראסן פארקויפט פאפיראסן די געסט וואס זענען געקומען צו זיי. די טובות האבן געפירט צו פריינטשאפט ניט געקוקט אויף דער פראפעסיע וואס זיי פראקטיצירן. דערצו האָט מען בײַם פּאַפּיראָסניק אין שטוב גאָר געהאַט פֿאַרגעסן, מיט װאָס די מײדלעך פֿאַרנעמען זיך. זײ האָבן זיך אױפֿגעפֿירט װי גוטע שכנטעס און װי אַנדערע געװײנלעכע מענטשן. און דער פּאַפּיראָסניק איז מיט דער צײַט דערצו אַזױ געװאױנט געװאָרן, אַז ער האָט אױך פֿאַרגעסן, אַז די מײדלעך זײַנען טומאות,

האָט ער זיך פֿאַרדרײט, אײַנגעזונקען זיך אין סידור און געזאָגט מיט אַ זינגענדיקן ניגון, על שלשה דברים העולם עומד, אױף דרײַ זאַכן שטײט די װעלט. און די מײדלעך האָבן זיך צוגעהערט צו דעם באַקאַנטן הײמישן ניגון און האָבן זיך געפֿילט אין דער הײם. מער פון אלע האט די לאוויטשערין שבת נאכמיטאג ליב געהאט צו פארברענגען ביים פאפיראסניק. זי איז געווען א פרומע טאכטער פון דערהיים. איר פאטער איז נאך ביז היינט א מלמד אין לאוויטש. זי האט זיך געהאט פארליבט אין א פריזירער, דער פאטער האט זי דווקא געוואלט חתונה מאכן עפעס דארט פאר אן אויסגעווייקטן ארעם בחור פון בית מדרש. פֿאַרדינט האָט זי געלט פֿאַר זיך, אַ זאָקנמאַכערין געװען. האָט זי דער פֿריזירער געהאַט אָנגערעדט, און זי איז אַנטלאָפֿן מיט אים קײן לאָדזש. דאָרט האָט ער זי ערגעץ װוּ אַרײַנגעגעבן, פֿון װאַנען זי איז געקומען אַהער אין הײַזל. הײַנט באַדױערט זי שױן דאָס ניט. איטלעכער האָט זיך זײַן אומגליק, און קײנעם קומט ניט אָן די פּרנסה גרינג. זי האָט דאָך געהאָפֿט אַ מאָל נאָך פֿון דאַנען אַרויסצוקומען און חתונה האָבן מיט אַן אָרנטלעכן מענטשן, און זי האָט געהאַלטן אין איין קלײַבן וועש אויף אַן אויסשטײַער. זי האָט עס געהאַט אַ באַזונדערע ליבע פֿאַר דעם פּאַפּיראָסניק און זײַן פֿאַמיליע, און אַז עס איז געקומען שבת, האָט זי ליב געהאַט צו הערן ווי ער לייענט פּרק, עס האָט איר דערמאָנט אָן פֿאָטער אין דער היים, און אפֿשר אָן איר אייגענעם לעבן, וואָס האָט איר טייל מאָל אויפֿגעשײַנט פֿאַר די אויגן ווי אַ חלום. דערווײַל האָבן אַלע מאָטקעס נקבות זיך פֿאַרזאַמלט, שוין אָנגעטאָנענע, בײַ דער שפּאַניערן און געוואַרט אויף מאָטקען. עס זײַנען געװען פֿיר מײדלעך, די שפּאַניערן און נאָך דרײַ, װאָס מאָטקע האָט זיך אײַנגעשאַפֿט און געהאַלטן זײ אין פֿאַרשײדענע הײַזלעך אין דער שכנשאַפֿט אַרום. זײ זײַנען אַלע אַרײַנגעקומען צו דער שפּאַניערן, װײַל זײ האָבן געװוּסט, אַז מאָטקע האַלט די שפּאַניערן פֿאַר זײַן ערשטע נקבֿה, און זי איז מער מיוחסת פֿאַר זײ אַלעמען, ווייל זי גייט ניט אויף דער גאַס, נאָר אין האָטעלן, און מאָטקע קויפט איר שענערע זאַכן ווי אַלע אַנדערע. עס איז שוין געווען שפּעט און מאָטקע איז נאָך ניט געווען. שליימעלע שלאָסנהעקער איז שוין דאָ געווען, און ער האָט צוזאַמענגענומען די מיידלעך, די גאָסטינינערן, די יאַטילע און די בלאָנדע ראָזע, די לאָוויטשערן האָט ניט געוואָלט גיין, זי איז איבערגעבליבן ביים פאפיראסניק און איינגעהערט זיך ווי ער זאגט פרק מיט דעם גמרא ניגון. די מיידלעך, מאטקע'ס כלות, האבן אומגעדולדיג ארויף און אראפ געדרייט זיך, געקוקט פון די פענצטער פון די שטיגן, זיי האבן געהאט אנגעגרייט אים דאס העמד, דעם אנצוג, די שטיוול, דעם קראוואט, אבער מאטקע גייט ניט. די שפאניערן האט אויסגעטאן דעם הוט מיט די רויטע רויזן און האט זיך געשוואוירן אז אפילו ער זאל צעזעצט ווערן וועט זי אויך שוין ניט גיין מיט אים שפאצירן. וועסט דיך לאזן איבערבעטן. אז ער וועט דיך בעטן וועסטו גיין, האבן די אנדערע מיידלעך געזאגט, ניט אן קנאה וואס זי איז די געליבטסטע.

אין אזא צייט אין קאפע הויז ווען קיינער איז ניטא, נאר זי האט זיך געמאכט ניט זעענדיג און ווייטער געלייענט אין איר ביכל. מאטקע האט זיך געדרייט אין אלקערל, אריינגעקוקט אין קאפע הויז ווי ער וואלט וועמען געזוכט. דאס מיידל האט אים ניט געפרעגט וואס ער וויל. ער איז געווען א היימישער און ער האט געקענט אריינקומען ווען נאר ער האט געוואלט. מאטקע האט זיך אומגעקוקט, די באלעבאסטע איז ניטא. די באלעבאסטע מיט דעם באלעבאס זענען געשלאפן אין דעם שטיבל, די ברידערלעך זענען אויך ניט געווען, נאר חנה'לע אליין איז געזעסן און האט געלייענט. דער יונג האט זיך געמאכט הארץ, אויסגעהוסט זיך און געשטעלט א טריט צום מיידל. געשטאנען זיך פון דערווייטנס און געזאגט מיט א שעמעוודיגער מינע, וואס לייענען זיי חנה'לע, א ביכל? דאָס מיידל איז ניט געוואוינט געווען, אַז ווער פון די יונגען זאָל זיך ווענדן צו איר מיט אַנדערע זאַכן אַחוץ דערלאַנגען טיי אָדער נעמען באַצאָלט. און געוואוינט איז זי געווען, אַז אַלע, סיי די יונגען, סיי די מיידלעך, זאָלן זיך פאַרהאַלטן צו איר אָנשטענדיק. פאַר דער באַלעבאָסטע אין די אויגן האָבן זיי זיך ניט געשעמט צו רעדן די אויסגעלאַסנסטע רייד. ווען חנה'לע איז אָבער דערביי אַריינגעקומען, האָבן זיי באַלד איבערגעהאַקט און געזאָגט, איינע דער אנדערער, שאַ, אַ מיידל איז דאָ. זי האָט געוואוסט פון דער פּרנסה, מיט וועלכער די מיידלעך פאַרנעמען זיך, נאָר זי איז שוין אַזוי צוגעוואוינט געוואָרן דערצו, אַז עס האָט אויף איר קיין באַזונדער איינדרוק ניט געמאַכט, עס האָט ניט געוועקט איר מיידלשע פאַנטאַזיע, ניט געבראַכט דערצו, אַז זי זאָל וועגן עפּעס נאָכקלערן. זי האָט, ווי די שכנים, געהאַלטן די מיידלעך פון די הייזלעך פאַר אומגליקלעכע, נאָר וואָס זאָל מען טאָן?

און האט ווייטער געלייענט. מאטקע איז ווייטער געשטאנען און געפרעגט, וואס פאר א ביכל? א מעשה? יא, א מעשה. דא האבן זיי, זעהן זיי, האט אים דאס מיידל געשטעקט דאס ביכל אין האנט אריין. מאטקע האט געהאלטן דאס ביכל אין האנט קאפויער איז רויט געווארן ווי א חתן בחור און געזאגט מיט א שעמעוודיגן שמייכל, איך קען ניט לייענען. עפעס א שיינע מעשה? יא, א שיינע מעשה. יאסעלע הייסט זי. וואס פאר א מעשה? א מעשה מיט א יתום ווי ער האט ניט געהאט קיין טאטען קיין מאמען, זיך ארומגעוואלגערט ביי פרעמדע מענטשען און מען האט אים געשלאגען אויך, האט דאס מיידעל געזאגט און א טרער האט געגעבען א בליץ אין איר אויג אויף דעם העלד פון דער מעשה וואס זי האט געלייענט. מאָטקע האָט זיך אַ מינוט פֿאַרקלערט. דאָס פּנים זײַנס איז געװאָרן אומשולדיק, װי בײַ אַ קינד, און די אױגן רײן, און ער האָט אָפּגעענטפֿערט מיט אַ פֿאַרלױרן שמײכעלע, אױ, איז עס דאָך אַ שײנע מעשׂה, איך װאָלט זי געװאָלט הערן. איך װיל זי אינען אַ מאָל פֿאַרצײלן. זי װילן זי מיר פֿאַרצײלן? יאָ, שאָקלט דאָס מײדל מיטן קאָפּ. גוט. חנה'לע, חנה'לע, קום נאר אריין, האט די מאמע גערופן פון דער וואוינשטוב מורא האבנדיג פאר מאטקע. מאטקע איז אוועק צו די מיידלעך. ער איז ניט גוט געווען דעם היינטיגן שבת צו זיי. עס איז אים ניט געפעלן דאס העמד וואס זיי האבן אים אויסגעפרעסט, דערנאך האט ער ניט געוואלט גיין מיט אלע מיידלעך שפאצירן, עס איז ניט שיין זאגט ער מיט פיר, נאר מיט צוויי און צוויי. אַז ער האָט זיך שױן געהאַט אָנגעטאָן, האָט ער איבערגעקוקט די מײדלעך און צום ערשטן מאָל איז אים עפּעס ניט געפֿעלן געװען, װי זײ גײען אָנגעטאָן. געהײסן אַראָפּרײַסן די גרױסע פֿעדערן פֿון די קאַפּעלושקן. די מײדלעך האָבן אים אָנגעקוקט װי משוגע, נאָר פֿאַרפֿאַלן ער האָט געהײסן. ער האָט זײ געפֿירט, ניט װי תּמיד פֿיר אין אײן שערענגע, נאָר צװײ און צװײ, װי גענדז,

פֿון דער אָפֿענער װעסט האָט זיך אַרױסגעריסן דאָס װײַסע געפּרעסטע העמד, װאָס די מײדן האָבן עס אױסגעפּרעסט אַזױ שטײַף װי אַ ברעטל. קײן קראַגן האָט ער ניט געטראָגן, דערפֿאַר אַ רױטן, שמאָלן, לאַנגן קראַװאַט, װאָס אַ מױד האָט אים אױסגענעט פֿון אַ רױטן באַנד, און זײַנע גלאַנצנדיקע כאָלעװעס האָבן געפֿינקלט פֿון דער װײַטנס. דער עולם האָט אים געקענט, און אײן יונג האָט געשטופּט דעם צװײטן, זע, זע, קאנאריק גייט מיט זיינע כלות. די מיידלעך האבן געוואוסט אז מען קוקט זיי נאך און זיי זענען שטאלץ געווען דערויף. אויפן שפאציר האט ער זיך אנגעטראפן מיט שלעמעלע שלאסנהעקער. יענער איז אויך געגאנגען מיט זיינע כלות, נאר קאנאריקס כלות זענען געגאנגען שענער אנגעטון און זענען געווען שטאלצער. און יענע מיידלעך האבן זיי מקנא געווען. ווייל זיי האבן געוואוסט אז קאנאריק פירט זיינע נקבות אין טעאטער און שלעמעלע שלאסנהעקער זשאלעוועט א גראשן זאמעלט זיך א פארמעגנס חתונה צו האבן. די יונגען האבן זיך אנגעקוקט. מאטקע האט אויפגעהויבן די אויגן און געקוקט אויף שלעמעלע מיט א שפאטישן געלעכטערל און שלעמעלע האט אויסגעמיטן זיין בליק אים ניט געוואלט זען. סוף פון זייט איינס, קאסעט זעקס.